כ'וואלט מחזק זיין נאכאמאל די טיטשערס פון בית פייגא, זיין א טיטשער, זיין א מלמד, איז ארבעט, ס'איז ארבעט, פארוואס איז עס ארבעט? ווייל ווען דו ארבעטסט ווען אין א אפיס, שטעלסט אויס בערך. דו לערנסט דיך אויס קוויק בוקס, עקסעל, ווען דו ארבעטסט אין א וועירהאוז, א אינגערמאן ארבעט אין א וועירהאוז, שטעלט אויס די גוים אזוי דארף מען ארבעטן, מען דארף פאקן די באקס, ס'איז זאכן וואס קען אנגיין אזוי פאר פופציג יאר, קינדער. קינדער זענען קינדער, איך מיין אונז זעמיר דאך אויכעט געווען קינדער. קינדער זענען קינדער, קינדער ווילן נישט זיצן, קינדער ווילן נישט זיצן און זיך שטארן רירן, ס'איז קינדער, ס'איז מענטשן, ס'איז לעבעדיגע זאכן, רוקעדיגע זאכן. סאו לאמיר זאגן א טיטשער, א מלמד איז מצליח ס'גייט הצלחה די יאר. קומט קומענדיגע יאר פרישע קינדער, ס'איז פריש, מ'דארף פון פריש אנהייבן ארבעטן, און נישט נאר א פרישע יאר, אז מ'הערט אויף צו שטיין אויף דרך ארץ, און מ'הייבט מ מ'האט נישט קיין כח, ס'גוט ס'גוט, די מיידל רעדט, די מיידל שמועסט, די מיידל שיקט ארויף א צעטל, מארגן גייט עס א סטעפ ווייטער, איבער מארגן א סטעפ ווייטער, ביז. קליינע קינדער קענען ארויס טראגן א מלמד, איך האב שוין געזען קליינע קינדער פון כיתה ג' מען טראגט ארויס א מלמד, איך בין געווען אין א תלמוד תורה ס'איז געווען א מנהל דארט ער איז געווען א סובסיטוט און ער האט נישט געקענט פירן קיין כיתה, כיתה ג', כיתה ג' קומט אויס קינדער פון זיבן יאר, האבן ארויס ארויס געזינגען א מנהל, א י י י א י י א גרויסע מנהל א גרויסע פראפעשענעל. מען קען אסאך מאל הערן אויף די אידישע האטליינס, אויב זוכסטו א פראפעשענעל וואס פארשטייט מענטשן, מ'האט ארויסגעטראגן, ס'איז א שווערע ארבעט צו זיין א מלמד א טיטשער, ס'איז א שווערע ארבעט, ס'איז ארבעט, נישט א שווערע ארבעט, ס'איז ארבעט, מען דארף צולייגן קאפ, מען דארף זיין צייטליך. מ'דארף זיין צייטליך אריינצוגיין אין כיתה, יעדער מלמד יעדער טיטשער דארף אנקוקן די כיתה אזוי ווי מיין אייגענע הויז, מיין שלאף שטוב, מיין דיינעט, מיין דיינינג רום, ס'איז נישט אזוי ווי אה, די גוי האט נישט אויפגעקלינט נעכטן סאו וועגן דעם גייט מען יעצט אריינגיין אין די כיתה שמוציגערהייט, קען זיין אינדערהיים טוסטו אויכט אזוי? איך בין אמאל געווען ביי איינעם אינדערהיים און איך זע צוקראכטע אייער אויף די פלאר, רויע צוקראכטע אייער, פרעג איך וואס גייט פאר דא, זאגט ער די גויטע קומט מארגן, זאג איך אים וואס הייסט סאו ביז מארגן גייט דא ליגן אין קיטשען צוקראכטע אייער, יא די גויטע קומט מארגן, שטעלט זיך, גיב מיך א טישו גיב מיך א טאוועל פעיפער, לאמיך עס אויפווישן, די גויטע קומט מארגן. די גויטע קומט מארגן קען זי אויפפרישן די דירה אבער ס'איז דא זאכן וואס אז איך קום צו פרי אין סקול איך קום צו פרי אין חדר און די די קלאס פליעט לאמיר זאגן ס'געווען א חתונה נעכטן אקעי סאו היינט ס'גייט זיין אזוי ניין ס'איז מיין שלאף שטוב ס'איז מיין דיינינג רום ס'איז מיין פלאץ לאמיך מסדר זיין די טישן לאמיך מסדר זיין ס'זאל זיין א געשמאק קינדער שפירן עס אז די טיטשער האט די טיטשער דער מלמד האט א געפיל. נישט מען קומט ווייל מען מוז קומען און מען מוז אריינגיין, אבער די שכר איז זייער גרויס, די שכר איז זייער גרויס, אז דו וועסט גיין ארבעטן אין אפיס מען באצאלט בעסער, טיטשן ס'לוי ס'לוינט נישט צו קומען ארבעטן אין סקול פאר די געלט.

די כיתה זאל זיך נישט נעמען אויף איין קינד און קיינער וויל נישט זיין די פרענד פון דעם קינד, זייער זייער וויכטיג, אסאך מאל די גאנצע כיתה נעמט זיך צוזאם קעגן א קינד און נאכדעם די קינד מאכט מאכט טראבל, עכט איז די קינד פשוט קיינער קוקט נישט מיך קיינער געבט מיך נישט, ס'לוינט זיך אז מען העלפט בפרט דעם רעבע'ס בפרט וואס מען טוט פארן רעבע'ן וואס מען טוט פארן הייליגן רעבע'ן.

ס'לוינט, ס'לוינט. אבער ס'איז, מען דארף וויסן, מען דארף וויסן פארדעם, ס'איז א שווערע ארבעט, נאכאמאל ארבעט און נאכאמאל ארבעט, היינט טו איך מצליח זיין און מארגן, ווייס איך, די קינדער ווילן מיך נישט אויסהערן, קינדער לאכן זיך אונטער, קינדער ווייטער שיקן ארויף צעטלעך, איז קודם כל עס איז קינדער, עס איז קינדער, עס איז נישט שלעכטע קינדער, עס איז קינדער. און מ'איז דאך אויך געווען קינדער, איך האב דאך אויך נישט אויסגעהערט מיינע רעבעס, ס'איז קינדער, און נאכדעם ס'לוינט, ס'לוינט צו העלפן דעם רעבען, שוין דער אייבערשטער זאל ענק בענטשן מיט אלע ברכות, יעדע זאך וואס מען טוט פאר די מוסד, דער אייבערשטער זאל ענק אלע בענטשן, מען שטעלט אוועק, מען שטעלט אוועק, אז אין כיתה בשעת מען לערנט קען מען נישט עסן.

וויאזוי דאס קול שטעלט אויס. דארף נישט צוויי מאל א טאג זיך וואשן פרישטאג און לאנטש, אבער איין מאל א טאג איז יא כדאי. איך האב נעכטן געזען א בחור שפילט זיך מיט די טיר, דא דא א כיתה, דא איין כיתה דא וואס זיי האבן דא א מגיד שיעור, מיר האט זיך געדאכט אז די מגיד שיעור לערנט דארט פאר, איך האב געזען ווי די בחור פושט די טיר אריינגיין, כ'האב אים זייער שטרענג געזאגט נאך איין מאל איך וועל דיך זען דא שטיין וועסטו כאפן פון מיר א גוטע פאטש פאר חוצפה.

און אויב איינער שטויסט, אדער איינער קומט זאגן א גאנצע צייט, ס'איז דאך דא קינדער מיידלעך וואס חלומ'ן, מען טשעפעט, מען טשעפעט, מען טשעפעט, מען דארף עס מיטהאלטן, מען קען נישט אפקויפן ווען א מיידל קומט זאגן יעדער טשעפעט מיך, יעדער טשעפעט מיך, יעדער טשעפעט מיך, עס קען זיין אין די קאפ.

אז א מיידל הייבט אן רעדן זאכן חלומות דארף מען דאך הערן, אקעי אויב סתם כ'האב געחלומט, כ'האב געחלומט פון א בלום פון א בוים, לאז איר רעדן, אז מ'הייבט אן רעדן פון נישט גוטע זאכן גיבט מען א האק איבער די שמועס אזוי ווי מ'וועט באלד ווייטער הערן אדער מ'גיבט עס אזא דריי אוועק. מ'טשעפעט מיך, מ'שטויסט מיך, ווער איז מ'טשעפעט דיך? די מ'שטויסט דיך, אויב דו זעסט א מיידל שטויסט דארף מען זייער זייער פיזיקלי טאטשן, טשעפענען א קינד, אבער יענער האט מיך קודם געטון. וואס יענער האט איר געטון גייט מיך נישט אן, וועם איך זע שלאגן ער ווערט באשטראפט, ביי מיר אינדערהיים האב איך דאך אלץ מיינע קינדער קריגן זיך, אזוי קומט עס, נאטור, ברידערס קריגן זיך, איך זאג זיי אלץ קוק הער אויב איינער טוט דיך עפעס איז דא א טאטע מיט א מאמע, אויב איך זע דיך שלאגן זאל יענער טון אסאך א גרעסערע זאך, כ'רעד נישט ווען דו ווילסט דיך פראטעקטן, אויב דו שלאגסט צוריק וועל איך דיך דארפן באשטראפן. וועל איך דיך דארפן באשטראפן. ס'איז דא א טיטשער, קום פארציילן. גרייט אן א פערטל גאלאן, אביסל פלעסטיק קאפס, א מיידל לייגט אויס זי וויל טרינקען וואסער, ווילסטו טרינקען? וועסטו שוין זען צו זי איז דארשטיג צו נישט. שטיי דא נעבן מיך, דא טרינק, ס'איז נישט אויף דיין פלאץ. אז ס'שטערט דיך נישט אז ס'איז דא דרך ארץ ווייטער אזוי, איז פיין. דאס זאגן, מ'קען נישט, ס'ווענדט זיך וואסערע אינגע קינדער ווערט צופארן. און דא דא אין ישיבה ווען איך געב שיעורים, איך בין מקפיד תמיד מ'זאל נישט רעדן. די בחורים שטעלן זיך אויף, גייען ארויס, קומען אריין, איך קוק נישט אויף דעם בכלל, איך מיין טרינקען, אז מ'עסט מיט א גערידער קען עס מיך אסאך מאל שטערן, אבער סתם אזוי איז גארנישט קיין שאלה.